איך וועל אנהייבן מיט א מעשה וואס מיר האבן געהערט פון רעבן, ממשיך זיין אזוי ווי מען האט דערציילט אינעם פריערדיגן מאל די לאנגע מעשה מיט דעם הייליגן ריזשינער, דערציילן נאך א מעשה, נאך צוויי מעשה'ס פון דעם ריזשינער, מיט דעם קשר וואס האט געהאט די צווייטע מעשה צו זיין דעם קשר פון ריזשין מיט ליבאוויטש. דער רבי דערציילט א מעשה אז דער הייליגער ריזשינער ווען ער איז געווען א קינד פון זעקס יאר אלט פלעג ער אלעמאל ביים לערנען חומש אין חדר פלעג ער אלעמאל פרעגן דעם מלמד צוטרעפן צו די אלע קשיות פון רשי בשעת זיי האבן געלערנט אין פרשת ויצא שטייט דארטן אז יעקב האט זיך געלייגט, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, האט דער מלמד זיך אפגעשטעלט און האט געווארט, ער האט געוואלט הערן צו דער רוזשינער וועט פרעגן עפעס א שאלה, דער רוזשינער פרעגט גארנישט, זאגט אים דער מלמד, סרוליק, האסט נישט קיינע קשיות דא?

דאס איז איין איין מעשה, און א צווייטע מעשה איז א געוואלדיגע געוואלדיגע מעשה, וואס מ'וועט געבן א הקדמה צו דעם מיט א מעשה מיטן בעל שם טוב, וואס ס'ברענגט זיך אין אוצר סיפורי חבד, דער מקור איז פון סיפורי חסידים פון הרב זעווין אין מועדים, דער מעשה ביי אים איז הונדערט נײַן און זיבעציק אין סיפורי חסידים. חמשה עשר לחודש תמוז תקג איז נפטר געווארן אין ירושלים הרב הקדוש ר' חיים בן עטר דער בעל אור החיים. דער אור החיים הקדוש איז נסתלק געווארן חמשה עשר אין תמוז אין תקג, אין יענעם טאג איז געווען שבת קודש פרשת פנחס, ווען דער בעל שם טוב האט זיך אוועקגעזעצט ביי די סעודה שלישית, גלייך נאך וואס ער האט געמאכט המוציא, האט ער געזאגט צו זיינע תלמידים, כבה נר מערבי, דער ליכט פון מערב האט זיך פארלאשן. בשבת לא היה האט דער בעל שם טוב נישט גערעדט נאר לשון קודש און אפילו אין לשון קודש האט ער אויכעט ממעט געווען זייער שטארק אין רעדן דערפאר האבן די תלמידים האבן נישט געפרעגט וואס האט ער געמיינט אבער דער בעל שם טוב האט א זאג געטאן כבה נר מערבי מוצאי שבת האט זיך דער בעל שם טוב מפרש געווען אז זיין כוונה איז געווען אז ר' חיים בן עטר איז נסתלק געווארן און ער קומט דאך מארצות המערב דערפאר ווערט ער אנגערופן נר מערבי. אויף די שאלה אויף די תלמידים וואס האבן געפרעגט דעם בעל שם טוב שבת נאכמיטאג ביי שלש סעודות, ווי האסטו זיך דערוואוסט פון דעם? ווי האסט זיך דערוואוסט אז דער אור החיים איז נסתלק געווארן? האט ער געענטפערט, ס'איז דא א כוונה, איין כוונה ביי נטילת ידיים ווען מען וואשט זיך צום עסן, איז דא איינע פון די כוונות וואס מ'איז דאס נישט מגלה מלמעלה נאר צו א חד בדרא, איינער אין א דור קריגט דעם סוד די כוונה פון נטילת ידיים. זי איז געווען ביז יעצט איז זי געווען די נחלה פון ר' חיים בן עטר דער אור החיים. ווען איך בין געשטאנען איך האב זיך געוואשן די הענט צו סעודה שלישית איז מיר נתגלה געווארן דער סוד. ס'איז מיר נתגלה געווארן די כוונה פון נטילת ידיים וואס מ'איז נישט מגלה נאר פאר איינעם בדור. ממילא האב איך פארשטאנען דאס איז געווען דער סימן אז ר' חיים בן עטר איז נסתלק געווארן.

דער הייליגער רוזשינער איז געווען זייער נאנט, אזוי ווי די מעשה מיטן בעל שם טוב מיטן אור החיים, ער איז געווען נאנט מיטן צמח צדק. דערציילט דער פרידיגער רבי אין אין שיחה אין תש"ב, אין די נאכט פון אחרון של פסח אינמיטן די סעודה דערציילט דער פרידיגער רבי א מעשה, ווען דער רוזשינער איז נסתלק געווארן ג' חשוון תרי"א, איז דאן געווען א גרויסער רעגן טאג, געווען א טאג וואס האט גערעגנט זייער שטארק, אזייגער דריי בייטאג האט דער צמח צדק אין ליבאוויטש גערופן דעם משרת ער זאל אים רייסן קריעה לא עלינו, און געהייסן זיך ברענגען די תפילין, אינמיטן דריי אזייגער אינמיטן טאג און דער צמח צדק רופט אריין זיין גבאי זיין משרת און ער זאגט אים אז ער זאל אים רייסן קריעה און ער הייסט אים ברענגען די תפילין, דאמאלס זאגט דער פרידיגער רבי איז נישט געווען קיין שום טעלעגראפישע ידיעות, ס'איז נישט געווען במציאות אז דער צמח צדק זאל קריגן בגשמיות א ידיעה אז דער הייליגער ריזשינער איז נסתלק געווארן דעם טאג ג' חשוון, אז די רעבעצן פון צמח צדק האט אים געפרעגט וואס איז געשען? זי איז זייער נתפעל געווארן אינמיטן א אינמיטן א אינמיטן א טאג, אינמיטן א ג' חשוון רייסט דער צמח צדק קריעה און ער בעט זיך מען זאל אים ברענגען די תפילין האט זי אים געפרעגט וואס איז געשען? האט דער צמח צדק געענטפערט אז דער ריזשינער איז נסתלק געווארן און ער האט זיך געהאלטן פאר א אונן, מבהיל מבהיל על הרעיון, וואס מיינט א קשר פון צדיקים בעולם הזה הגשמי ווי זיי האבן א קשר איינער מיטן אנדערן, אזא רוחניות'דיגן קשר פון רוז'ין ביז ביז לובאוויטש. דערציילן א מעשה וואס ס'ברענגט זיך אין דעם ספר פון ר' מענדל ר' מענדל פוטערפאס משפיע די סיפורים פון דעם חסיד וואס ער פלעגט דערציילן, דער משפיע המקושר הרב מנחם מענדל פוטערפאס. מענדל פוטערפאס דערציילט א מעשה אז געווען אין די צייטן פון רבי'ן מהר"ש האט געלעבט אין ליבאוויטש א איד וואס איז נעבעך געווען א חולה וואס ווערט אנגערופן לשון קודש מחלת הרוח אין אין אונזער שפראך הייסט דאס ער געווען א משוגע לא עלינו דער איד האט געפרובירט א סך מאל ער געוואלט אריינגיין צו יחידות צום רבי'ן מהר"ש פארשטייט זיך אז מ'האט אים נישט אריינגעלאזט, אז דער מענטש איז א חולה רוח, וואס האט ער צו אריינגיין צום רבי מהרא ש? נישט נאר מ'האט אים נישט אריינגעלאזט, מ'האט אים אנגעזאגט אז טאמער וועט ער זיך וועגן צו אריינגיין אויף יחידות צום רבי מהרא ש, וועט זיין סוף זיין זייער ביטער. מ'האט אים אנגעשראקן אז ער זאל נישט פרובירן אפילו צו אריינגיין.

ווען דער משוגענער האט געזען אז ער האט קיין מציאות נישט איז נישט מעגליך ער זאל אריינגיין אין יחידות דארטן שטייט א גבאי חסידים שטיין ארום און נאך ווען ער וועט אריינגיין וועט מען אים דאך ווער ווייסט וואס מיט אים טון מיט אים געזאגט אז עס וועט זיין ביטער זיין סוף האט ער מחליט געווען אז ער וועט זיין קליגער ווי זיי ער האט געווארט אין די זייט אויף די וועג ווען דער רבי ער האט געוואוסט וואו דער רבי פארט יעדן טאג מיט זיין וואגן ווען די וואגן איז אריבערגעגאנגען לעבן אים האט ער א שפרונג געטאן און האט אריינגעטאנצט אין דעם וואגן, און ער האט זיך אוועק, און ער האט זיך אוועקגעשטעלט לעבן דעם רעבן מהר"ש און האט אנגעהויבן רעדן מיט אים. דער, דער, דער קוטשער, דער גוי, איז געווארן זייער ברוגז אויף אים אויף די חוצפה וואס ער האט געטאן, און האט כמעט גענומען דעם, דעם בייטש מיט דעם וואס ער שמייסט די פערד, און האט אים שיעור נישט געגעבן א זעץ מיט דעם אין קאפ. אבער אזוי ווי ער איז געשטאנען לעבן רעבן, האט ער נישט געהאט קיין אפשרות אז ער זאל נאר שלאגן אויב חס ושלום עס זאל נישט אנקומען צום רעבן, און ער האט מורא געהאט לעבן רעבן ער זאל טון אזא זאך. ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר מינוט און ער האט געפרעגט דעם רעבן און דער רעבע ענפערט איהם, יעמאלט גיט ער א טאנץ ארויס צוריק פון די וועגעלע און ער איז אנטלאפן. איז ער געווען ביים רבי'ן מהר"ש אין וואגן, ער האט געשטאנען און גערעדט מיט אים, ער האט געענדיגט און דער רבי מהר"ש האט אים געענטפערט, ער האט געענדיגט האט ער ארויסגעטאנצט און ער איז אנטלאפן. די חסידים וואס האבן געזען אלץ וואס האט פאסירט דא, זענען ארויפגעפאלן אויף אים, און מ'האט כמעט אים גענומען געבן א משכנתא, מ'האט כמעט אים גענומען שלאגן, צוקלאפן די ביינער, און זיי האבן אים געשריגן, דו שטיק משוגענער, ווי טוסטו אזא זאך, ווי גייסטו מטריד, ווי גייסטו מוטשען דעם רבי'ן, טאנצסט אריין אין וואגן און דו גייסט רעדן מיט'ן רבי'ן, וואס האסטו צו רעדן מיט'ן רבי'ן? האט זיי דער משוגענער געענטפערט, איך וועל אייך מסביר זיין, איך וועל אייך זאגן וואס איך האב געהאט. איך האב געהאט א שווערע שאלה, גאר א שווערע שאלה צו פרעגן, און איך האב נישט געוואוסט וועמען צו פרעגן, נאר דעם רעבן קען מען פרעגן ווי אזוי מען דארף זיך פירן. איך האב א חבר וואס ער איז משוגע ווי מיר, און ער לעבט אין די שטאט וויטעפסק. וויטעפסק איז צוואנציג מאל גרעסער ווי לובאוויטש. לובאוויטש איז געווען א קליין דערפעלע, און ער לעבט אין וויטעפסק וואס איז א גרויסע שטאט. און דארטן אין יענע שטאט איז ער א איינציגער משוגענער. האט ער מיר געשריבן א בריוו און האט מיר געזאגט א הצעה אז איך זאל אריבער קומען וואוינען אין וויטעבסק. האט אים געזאגט, דא אין וויטעבסק איז א גרויסע שטאט, ס'איז דא אסאך פרנסה פאר נאך משוגעים. ס'איז דא פרנסה פאר מיר מיט דיר און דו קענסט קומען דא. און אדרבה, ס'וועט נאך זיין טובים השנים מן האחד, מיר וועלן ביידע זיין צוזאמען צוויי משוגעים אין איין גרויסע שטאט, וועלן מיר מאכן גוט פרנסה. און זאגט ער אין ליבאוויטש זאגט אים יענער משוגענער פון וויטעפסק אין ליבאוויטש וועט מען זיך א עצה געבן אן דיר מ'וועט זיך א עצה געבן אן דיר האב איך געהאט א ספק וואס טוט מען דא זאל איך מקבל זיין די עצה פון מיין חבר אדער נישט זאל איך פארן אין וויטעפסק אדער זאל איך בלייבן אין ליבאוויטש און איך האב געוואוסט אז אריבער גיין א דירה פון איין שטאט צו די אנדערע אוועק גיין פון ליבאוויטש ביז וויטעפסק טוט מען נישט אן פרעגן דעם רעבן וויבאלד האט מען אים נישט געלאזט גיין צום רעבן צו יחידות מ'האט מיר אנגעזאגט אז מ'וועט מיר צו מורט יעך ריסוי ס'וועט זיין ביטער מיין סוף האב איך נישט געהאט קיין אנדער ברירה האב איך געטון האב איך זיך איבערגעקלוגט און איך האב אריינגעטאנצט אויפן וואגן און איך האב געפרעגט ביי דעם רעבן מהרש איך האב געפרעגט די שאלה האט דער רבי מהרש מיר געענפערט אז איך זאל בלייבן אין לובאוויטש איך זאל נישט פארן קיין וויטעבסק אז זיי זאגט ער זיי וואס דער רבי מהרש האט אים געענפערט און דער רבי מהרש זאגט ער האט מיר צוגעלייגט

דו ביסט דאך א משוגענער, וואס ביסטו געגאנגען טון אזעלכע זאכן, גיין פרעגן דעם רבין מהרש אזעלכע שאלות. האט ער זיי געענטפערט, משוגע משוגע, אבער שכל דארף מען האבן. און ער שרייבט עס אויף לשון קודש, משוגע משוגע, אבל שכל צורך שיהיה. משוגע בין איך טאקע, אבער שכל דארף מען האבן, וואזוי מען דארף כאפן דעם רבין מהרש און אים פרעגן די שווערע שאלה וואס איך האב געהאט. און דער משפיע, דער משפיע ר' מענדל פוטערפאס ענדיגט די מעשה דארטן ווען ער פלעגט דאס דערציילן ביי די פארברענגענס, האט אים גערונען טרערן פון די אויגן, ער האט געוויינט און ער האט געזאגט צו די בחורים, צו די אלע וואס האבן זיך אריינגעהערט צו זיין פארברענגען, הערט זיך איין טייערע קינדער, משוגע משוגע, אבער שכל דארף מען האבן. מיר וועלן ממשיך זיין מיט נאך איין מעשה. וואס די מעשה איז א לימוד און א מוסר השכל, ווי די ערשטע מעשה וואס מען דערציילט אין אנהייב וועגן די לידה פון דעם בעל שם טוב, דורך הכנסת אורחים איז נולד געווארן דער בעל שם טוב, א מבהיל'דיגע מעשה געווען אין דעם ערשטן חלק פון די סיפורים, און דער פועל יוצא פון דעם איז מ'רעדט וועגן אהבת ישראל, הכנסת אורחים איז א חלק פון אהבת ישראל, אז מען נעמט אריין א מענטשן, מען גיט אים זיך צו פילן אזוי ווי ער איז ביי זיך אין שטוב, מען גיט אים צו עסן און צו טרינקען, און דאן נאכדעם באגלייט מען אים אז מען איז מקיים די מצוה פון אשל, אכילה, שתיה, און לינה, אכילה, שתיה, און לוויה, מען באגלייט אים און מען גיבט אים א גוטן פילינג, איז א מורא'דיגע זאך, און דערציילן א מעשה וואס דער פריערדיגער רבי האט דערציילט, א מבהיל'דיגע מעשה פונעם רעבן צמח צדק, אין ספר השיחות תש"ב אין ליל ליל אחרון של פסח, דער פריערדיגער רבי דערציילט אזוי, און ער הייבט אן דעם דעם מעשה מיט פועל אדם ישולם לו, וואס א מענטש טוט וועט עס ווערן באצאלט צו אים, וואס מען טוט טוט מען זיך, און ער האט דערציילט, דער פריעדיקער רבי האט דערציילט א מעשה, אמאל איז געקומען א חסיד פון וויטעבסק צו כבוד קדושת האדמו"ר צמח צדק, עס איז געקומען אמאל א חסיד פון וויטעבסק צו מיין זיידן דעם עלטער זיידן דער צמח צדק, די מענטשן פון וויטעבסק זענען געווען זייער באוואוסט אז זיי זענען געווען פארקוועטשטע מענטשן אין דעם ענין פון צדקה, זיי זענען נישט געווען קיין גרויסע בעלי צדקה, זענען געווען פארקוועטשט, זיי פלעגן געבן אבער נישט צו גרויס. אזוי עסן צו א ארעמאן פלעגן זיי געבן, אז ס'געקומען א ארעמאן האט געדארפט האבן עסן האבן זיי אים געגעבן, אבער געלט פאר צדקה פלעגן זיי געבן נאר בהכרח, ווען זיי האבן געמוזט האבן זיי געגעבן געלט אויף צדקה, זיי זענען געווען גרויסע מכניסי אורח אויף עסן, אבער אויף געלט זענען זיי געווען פארקוועטשט. דער חסיד האט דערציילט דעם רעבן אז זיין בן יחיד דארף שטיין צום פריזיוו, דאס הייסט ער דארף זיך שטעלן אין די צבא, ס'איז געקומען די צייט ער איז מסתם געווארן אַכצן יאר ניינצן יאר, האט מען אים גערופן ער זאל זיך שטעלן צו די ארמיי, צו די צבא אין וויטעפסק, עס איז דאן געווען זייער א שטרענגער יאר. געווען א שטרענגער יאר, די מדינה די רוסישע דארטן יעמאלט אין די צייטן וואס איז געווען אין רוסלאנד איז געווען א שטרענגן יאר, וואס איז געווען אזוי שטרענג? ביז יעמאלט איז געווען אז א מענטש האט א בן יחיד גייט ער נישט אין צבא, חס ושלום ס'קען דאך אים פאסירן עפעס, איז דאך א רחמנות ער'ט בלייבן אן קינדער, איז איינער וואס האט נאר איין קינד גייט נישט אין גייט נישט אין צבא, יענעם יאר האט זיך געביטן, ס'איז געווען א שטרענגער יאר, אזוי דערציילט דער פריערדיגער רבי, אז אפילו די בני יחידים האט מען אויכעט צוגענומען צום מיליטער. האט דער חסיד געבעטן א ברכה ביים צמח צדק ער זאל רחמנות האבן אויף אים און געבן א ברכה אז דער זון זאל שוין נישט דארפן גיין אין די צבא, עס איז געווען סכנת נפשות. דער פריערדיגער רבי איז ממשיך, הוד כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק האט אים אבער געענטפערט, ער האט געבעטן דעם רבי'ן א ברכה האט אים דער צמח צדק געענטפערט, איך קען דיר גארנישט העלפן. וויפיל דער חסיד האט נישט מפציר געווען, ער האט זיך געבעטן ברחמים, האט ער באקומען די זעלבע תשובה, איין מאל און צוויי מאל און דריי מאל, ער זאגט איך קען דיר גארנישט העלפן. איז דער חסיד אריינגעגאנגען, ער איז ארויס פון צמח צדק איז ער אריינגעגאנגען צום זיידן דעם רבי מהר"ש, וואס איז געווען דער אינגסטער זון פונעם צמח צדק, צו וועמען ער איז געווען א מקורב, און האט אים וועגן דעם דערציילט דער איד פון וויטעבסק איז געווען א מקורב צום רבי'ן מהר"ש און ער איז אריינגעגאנגען האט אים דערציילט וואס דא האט פאסירט אז ער איז געקומען צום צמח צדק און ער בעט זיך ביי אים מפציר ער בעט זיך ביי אים ער זאל אים געבן א ברכה דער זון א בן יחיד ממש חס ושלום אז ער וועט אוועק גיין אין די ארמיי ס'וועט אים פאסירן עפעס בלייבט ער אן גארנישט און האט דער צמח צדק אים געהאלטן אין איין ענטפערן, איך קען דיר גארנישט העלפן. און האט געבעטן אז ער אז ער זאל אריינגיין צום צמח צדק און האט געבעטן פאר דעם חסיד ממילא אריינגיין צום רבי מהר"ש איים סארי, צו וועמען ער איז געווען א מקורב און האט אים וועגן דעם דערציילט. דער רבי מהר"ש איז אריינגעגאנגען צום צמח צדק צו זיין טאטן און האט געבעטן פאר דעם חסיד, דער רבי מהר"ש איז אריין אלס א זון צום טאטן איז ער אריינגעגאנגען צום צמח צדק און האט אים געבעטן ער זאל געבן א ברכה דעם חסיד פון וויטעפסק אז דער זון זאל נישט גיין אין צבא אבער דער צמח צדק האט אים אויך געענטפערט דעם זעלבן ענטפער דער צמח צדק האט געזאגט פונקט די זעלבע ווערטער צו דעם רבי מהר"ש איך קען גארנישט העלפן עס איז געקומען צוויי טעג פארן פריזיוו צוויי טעג פאר מען דארף זיך שטעלן, אין דעם גיין אין לשכת הגיוס הייסט עס אויף אידיש גיין אין אין די פלאץ וואו מען שטעלט זיך צו די ארמעי מען דארף אים איבערקוקן זען צו ער איז געזונט צו ער קען גיין מיט אלץ צוויי טעג פריערט האט דער חסיד געשיקט א שליח מיוחד פון וויטעבסק צום רבי מהרש איז דער רבי מהרש ווידער אריין געגאנגען צום צמח צדק בעטן פארן חסיד ס'איז שוין געווען צוויי טעג פאר מ'דארף זיך שטעלן, האט ער געשיקט א טעלעגראמע, א שליח מיוחד, ער זאל קומען צום רבי מהרש און בעטן א ברכה, דער רבי מהרש איז אריינגעגאנגען נאכאמאל צום צמח צדק און געבעטן נאכאמאל. רופט זיך אָפּ דער צמח צדק, וואס ווילסטו? איך קען גארנישט העלפן. און דער רבי דער צמח צדק האט געבעטן ביי דעם רבי מהרש ער זאל אים ברענגען א מדרש תנחומא. דער צמח צדק האט געעפנט דעם מדרש און אויפגעמישט אין פרשת משפטים אויפן פסוק אם כסף תלוה, און דער דער דער מדרש תנחומא זאגט אויפן פסוק אם כסף תלוה, ה' חונן דל, אמר ר' פנחס הכהן וכו', אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט, נפשו של עני היתה מפרכסת לצאת מן הרעב, דער נפש פון דעם עני, די נשמה פון דעם עני, האט זיך געטרייסלט און ס'האט געהאלטן ארויסגיין פון דעם גוף, ס'האט געהאלטן ביי ער זאל אויסגיין פון הונגער. ונתת לו פרנסה, און דו האסט אים געגעבן פרנסה. והחיית אותו, דו האסט אים מחיה געווען, דו האסט אים געגעבן עפעס עסן, דו האסט אים געגעבן פרנסה, דו האסט אים מחיה געווען, צוליב דיר איז ער נישט געשטארבן, חייך, דער אייבערשטער שווערט, שאני מחזיר לך נפש תחת נפש, דער אייבערשטער זאגט איך שווער דיר אז איך וועל דיר צוריק געבן נפש תחת נפש, דאס הייסט אז ר' פנחס הכהן טייטשט, אזוי זאגט דער מדרש תנחומא, אז אויפן פסוק אם כסף תלוה זאגט ער השם חונן דל, און ר' פנחס הכהן זאגט אז דער אייבישטער זאגט, ווארט נפשי של עני האט זיך געטרייסלט צו ארויסגיין, און דו האסט אים געראטעוועט, זאגט דער אייבישטער איך שווער דיר אז איך וועל דיר צוריק געבן נפש תחת נפש. למחר, דער מדרש איז ממשיך, למחר, חס ושלום, ס'קומט מארגן, בנך ובתך באין לידי חולי ולידי מיתה, ס'קומט מארגן אדער איבער מארגן חס ושלום דיין זון אדער דיין טאכטער קומען צו א קרענק אדער חס ושלום ממש צו שטארבן, זאגט דער אייבישטער ואזכור אני להם את המצוה שעשית וכו', איך וועל דיר געדענקען אט די מצוה וואס דו האסט געטון, וואס דו האסט מחיה געווען דעם נפש העני. און דער אייבערשטער איז מסיים שאני משלם לך נפש תחת נפש דו האסט מחיה געווען דעם עני וועל איך מחיה זיין דיין זון אדער דיין טאכטער כבוד קדושת האדמור דער רבי מהרש האט זיך געוואונדערט וואס איז די כוונה אין דעם וואס מיינט דא דער צמח צדק דא זאגט ער, דער מענטש בעט זיך ביי אים אז ער זאל אים געבן א ברכה גיט ער אים נישט דער רבי מהרש גייט אריין נאך אים בעטן א ברכה זאגט ער איך קען גארנישט העלפן א טאג פאר מען גייט זיך שטעלן צום צבא, קומט א קומט א שליח און דער רבי מהרש גייט אריין נאכאמאל און דער רבי צמח צדק זאגט איך קען גארנישט העלפן, און ער הייסט אים ברענגען א מדרש און ער דערציילט אים דעם מדרש, האט ער נישט פארשטאנען וואס די כוונה. שפעטער איז אנגעקומען א ידיעה אז דעם חסיד'ס זון איז באפרייט געווארן, אן שום סיבה, ס'איז נישט געווען קיין סיבה, ער איז געקומען דארט און האט זיך געשטעלט און מ'האט אים געזאגט גיי דיר געזונטערהייט מען דארף דיר דא נישט. און אז מען האט דערציילט דעם צמח צדק, איז דער צמח צדק איז געווען זייער צופרידן וואס מען האט אים געגעבן די ידיעה אז דעם חסיד'ס זון איז באפרייט געווארן. מיט דעם לכאורה ענדיגט זיך די מעשה, דער פרידיגער רבי זאגט ניין. כבוד קדושת אאזמו"ר מהרש, דער זיידע דער רבי מהרש האט אבער געוואלט וויסן וואס דא איז פארגעקומען, עפעס איז דאך דא פארגעקומען. דער צמח צדק האט געזאגט ער קען נישט העלפן, דערנאכן ווייזט ער אים א מדרש, און דערנאכן גייט יענער און ער גייט זיך שטעלן און מען שיקט אים אהיים. וואס האט דא פאסירט? עפעס האט דאך דא פאסירט, דער צמח צדק האט דאך עפעס געמיינט מיט דעם מדרש, און עפעס האט זיך דא אויפגעטאן. דער רבי מהרש האט אבער געוואלט וויסן וואס דא איז פארגעקומען, איז ווען דער רבי מהרש האט אין א קורצע צייט שפעטער געדארפט פארן אין וויטעבסק, ער האט זיך געדארפט גיין טרעפן מיטן דאקטער העוונטאל, דער רבי מהרש איז געווען אלעמאל נישט קיין געזונטער, איז ער געפארן פון ליובאוויטש קיין וויטעבסק, ער האט זיך געדארפט טרעפן מיטן דאקטער ער זאל אים געבן תרופות, ער זאל אים ער זאל אים אויסהיילן, האט דער רבי מהרש געזאגט צום בעל עגלה ער זאל אים צופירן צו יענעם חסיד. מיר רופן אים דא די גאנצע צייט דער רבי מהרש, ווייל ער איז געווען דערנאכדעם דער רבי, בשעת מעשה רעדט זיך ווען דער רבי מהרש, איז די גאנצע מעשה איז געווען ווען ער איז געווען א זון, דער צמח צדק האט געלעבט און ער איז געווען דער זון פון דעם צמח צדק, האט דער רבי מהרש געבעטן אז ער זאל אים צופירן צו דעם חסיד פון וויטעפסק וואס איז געווען די מעשה מיט דעם זון וואס ער איז געקומען אים בעטן און ער האט געשיקט א שליח, און די מעשה מיטן מדרש תנחומא, און דערנאך אז מ'האט אים באפרייט, האט ער געזאגט איך וויל גיין צו אים אין שטוב. אריינקומענדיג האט ער אים געפרעגט, דער רבי מהרש אריינקומען צו זיין שטוב און ער פרעגט אים, ער זאל אים זאגן וואס איז פארגעקומען יענעם טאג, וואס האט פאסירט יענעם טאג ווען דער זון האט זיך געשטעלט, ער האט געוואלט אויסגעפינען וואס האט דא פאסירט, עפעס האט דאך דא פאסירט וואס מען האט אים ארויסגעלאזט, וואס איז פארגעקומען יענעם טאג וואס זיין זון האט געדארפט שטיין צום פריזיוו, דעם טאג וואס ער האט זיך געשטעלט, וואס האט פאסירט, לאמיר וויסן עפעס וואס האסטו געטון יענעם טאג, וואס איז פארגעקומען יענעם טאג. האט דער חסיד געענפערט אז ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט, ער געדענקט גארנישט עפעס ספעשל וואס איז געווען אין דעם טאג, האט דער רבי מהרש געבעטן אז ער זאל פרעגן ביי זיין פרוי, ער זאל גיין צו זיין ווייב און פרעגן וואס האט פאסירט יענעם טאג, עפעס האט געמוזט דא פאסירן, האט זי געענפערט אז זי געדענקט נישט. איז נישט ער געדענקט און נישט זי געדענקט, ביידע ווייסן נישט וואס האט פאסירט עפעס ספעשל אין דעם טאג. נאכדעם האט זי זיך דערמאנט, מיטאמאל גיבט זי א זאג, אוי וויי, איך דערמאן זיך עפעס, אז יענעם טאג איז אריינגעקומען אן ארימאן און האט געבעטן מען זאל אים געבן עפעס עסן. א ארימאן האט געקלאפט אין טיר און איז אריינגעקומען און געבעטן מען זאל אים געבן עפעס עסן. פריער האט מען אים געענטפערט אז זיי גייען רייסן קברים און האבן נישט קיין צייט. ס'איז אריינגעקומען קלאפט אין טיר ער וויל מען זאל אים געבן עפעס מען זאל אים געבן עסן, האט זי אים געזאגט זיי האבן גרויסע צרות, דער זון גייט זיך שטעלן יעצט אין די ארמיי, ס'איז א ביטערע צייט, און ווי דו זאגסט ס'איז א שטרענגער יאר, מען גייט נעמען א בן יחיד אין צבא, מיר לויפן ווי א שטיך מיט מיין מאן, גייען רייסן קברים, מען גייט גיין אויפן בית החיים, אזא אויסשפראך אין אידיש, מען גייט רייסן, אמאל גייט מען רייסן דעם ארון קודש, זיי גייען רייסן קברים אויף בעטן זיך ביי די ביי די שוכני עפר ער זאל מתפלל זיין למעלה אז מען זאל אים ארויסלאזן מען זאל אים נישט נעמען אין צבא ס'איז נעבעך זייער איינציגער זון זיי זענען אויסער זיך זיי גייען אראפ פון זינען זיי ווייסן נישט וואס צו טון האבן זיי אים געזאגט מיר גייען רייסן קברים און מיר האבן נישט קיין צייט נאכדעם אז דער ארעמאן האט זיך נישט געלאזט ער האט שטארק זיך געבעטן ביי זיי און האט זיי געזאגט אז ער האט שוין לאנג לאנג נישט געגעסן און ער איז זייער הונגעריג און האט זיי געזאגט ווי גיט מען ווי גיט מען נישט א אידן אפצועסן גיט מיר עפעס צו עסן. און אזוי ווי זיי האבן געהאט אסאך אנגעגרייט, נאר האבן דאך נישט געקענט עסן מצד עגמת נפש, זיי האבן געהאט עסן אין שטוב, אבער אין די לעצטע פאר וואכן, די לעצטע צייט וואס זיי האבן געוואוסט אז דעם טאג דארף זיך דער זון שטעלן, האבן זיי פארלוירן נעבעך דעם אפטיט, ווי קען מען עסן אז מארגן, איבערמארגן, נאך א וואך, גייט זיך דער זון שטעלן און מען גייט אים נעמען אין צבא און ס'איז נעבעך א בן יחיד ממש. איז געווען אסאך עסן דארטן, איז ממילא האט זי דעם אידן געגעבן גוט אפצועסן. זי האט אים געזאגט זעץ זיך אוועק און זי האט אים געגעבן א גוטע סעודה אויפצועסן. אז דער רבי מהר"ש האט דאס געהערט האט ער איבערגעריסן אינמיטן איר דערציילן די מעשה און האט געזאגט, עס איז שוין גענוג, איך דארף נישט מער. דארפסט מיר מער נישט זאגן גארנישט, איך פארשטיי שוין. פון דעם זעט מען, דער פריערדיגער רבי איז מסיים, פון דעם זעט מען אז יעדע פעולה טובה ברענגט א תועלת רב און דאס ווייזט אויף די גרויסע מעלה פון מעשה'ס ופעולות טובות בפועל ממש. דאס ווייזט ארויס וואס מיינט און די חסידים, איך האב געהערט די חסידים, פון די עלטערע חסידים נאך פון רבי'ן נשמתו עדן רבי'ן רש"ב, פונעם פריערדיגן רבי'ן ווען זיי האבן דערציילט די מעשה, פלעגן זיי זאגן אז מיט דעם וואס דער צמח צדק האט גענומען דעם מדרש תנחומא און האט איבערגעליינט וואס דארט שטייט, האט ער מלמעלה גע'פועל'ט, אז מען זאל שיקן דעם עני צו זיי און זיי בעטן און זיי זאלן נישט וועלן, דערנאך זאלן זיי ביישטיין דעם נסיון און זאלן אים געבן גוט צו עסן, דערפאר איז דער זון ווען ער איז געקומען זיך שטעלן האט אים אהיימגעשיקט געזאגט גיי געזונטערהייט אזא איינעם ווי דיר דארף מען דא נישט האבן, דאס הייסט אז דער צמח צדק האט גע'פועל'ט מיט זיין לערנען דעם מדרש אז ער זאל אז דער ארעמאן זאל גיין דארטן, אזוי ווי פונקט די מעשה וואס מען האט געליינט אין די ערשטע סיפורים פון דעם בעל שם טוב אז אליהו הנביא איז געקומען, ער איז געקומען אינמיטן שבת, און אלע וואס זענען געווען דארטן געסט, צוואנציג דרייסיג געסט האבן געהאט טענות אויף דעם רבי ישראל, וואס הייסט דו נעמסט אריין אזא מענטשן וואס ס'קען זיין ער איז געקומען מחוץ לתחום, און האט אים מקרב געווען מיט די גרעסטע קירובים, זונטאג ווען ער האט אים באלייט האט ער אים געזאגט איך בין אליהו הנביא, מען האט מיר געשיקט מלמעלה אום צו דיר געבן דעם נסיון, און ביסט בייגעשטאנען, און ס'וועט דיר געבארן ווערן א זון, און זאלסט אים זאגן ווי די צוואה וואס איז געווען, און דער בעל שם טוב פלעג עס נוצן אלעמאל אלס קינד, ער פלעגט זיך דרייען אין די וועלדער און זאגן ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם נאר פאר דעם אויבערשטן. דא איז א מורא'דיגע מוסר השכל וואס מ'קען זיך אפלערנען פון די מעשה אויף דעם ענין פון הכנסת אורחים און אהבת ישראל בכלל, נישט צו טשעפען איינער דעם צווייטן, אדרבה מכבד זיין און העלפן איינער דעם צווייטן, און מיט דעם זיכער וועט מען זוכה זיין צו אלעס גוטס.